ס'עט נישט מער ווי פֿינציק סענט די וואט. און דער עולם קומט פונקט מועד קטן, לערנסט מועד קטן, און אויף דעם געסטו אויס אזויפיל געלט, אויסגעגעבן אסאך געלט, ממש מענטשן האבן נישט געהאט וואס צו עסן, קוים מענטשן האבן זיך מחיה געווען א ווארעמע זופ פיש, א ווארעמע זופ מיט פלייש, א סעודת שבת.

ער געט אים א וועק אויף, קוים האט ער זיך איינגעשלאפן נאך א שווערן ביטערן טאג ארבעט און דארף שלאפן דריי פיר שעה און נאכדעם אויפשטיין זיך מיט רוצחים אויף אים, וועקט אים אויף, קומט א דינעם קול, זאגט ער, וועקט אים אויף, זיי מיר מוחל, בעט אים איבער, זייט מיר מוחל וואס איך האב אייך אויפגעוועקט, איך מוז אייך זאגן, איך קען ברוך השם, איך האב אלע יארן געלערנט, געלערנט, געלערנט ש"ס, קען איך קען ברוך השם, ס'איז נישט צו פארשטיין אזא זאך, נישט צו פארשטיין, אבער ס'איז דא, ס'איז דא א מענטש וואס ער קען גוט, ער לערנט אזויפיל מאל, איך אז ער קען, און איך האב געלערנט, איך בין אנגעקומען ביז מועד קטן דף ח, ט, איך שפיר יעצט אז יעצט גייט מיר ארויס די נשמה. איך בעט אייך איין זאך, איר עט, זאגט מיר צו וואס איך זאל אייך בעטן, עט איר איבערלעבן די מלחמה, עס איז געווען אוממעגליך צו גלייבן אין אושוויץ זאל איינער בלייבן, איר עט דורך גיין, אבער זאלט מיר מאכן א סיום, איר זאלט מיך אינזינען האבן, איך זאל אייך אינזינען האבן, איך בין יעצט אין די מדריגה זאגט ער ווי רבי עקיבא. רבי עקיבא'ן האט מען נעבעך אויסגעפייניגט אונז זענען אלע אזוי ווי רבי עקיבא מ'האט אונז אויסגעפייניגט און מיר גייען אלע על קידוש השם און דאס וואס דו האסט געזעהן אז איך האלט אין איין זאגן און מענטשן האבן געמיינט איך בין משוגע איך האב גע'חזר'ט גמרא איך האב גע'חזר'ט און גע'חזר'ט געדענקט אויסווייניג אז כ'האלט שוין מועד קטן אבער איך שפיר אז דאס איז עס זאגט מיר צו גיבט מיר תקיעת כף אז מ'וועט מאכן א סיום אין א ברירה האט ער געהאט, זאגט ער יא, ער קען מאכן א סיום. אז מען באקומט אזא ברכה פון א איד, איך מיין, יא געגלייבט, נישט געגלייבט, קודם שוין, מ'זאל די איד זאל זיין א, און דער איד האט אויסגעהויכט די נשמה, אויסגעהויכט די נשמה, שוין דא. תש"י איז דאך שוין געווען יארן נאכדעם, מ'איז באפרייט געווארן געווען תש"ד, ת"ש, תש"ה, נאכדעם דורך גיין קעמפ באפרייט תש"ה, ס'איז נישט אויסגעקומען ביז ער האט צו זיך געקומען, האט זיך אליין אויך געווען, און ביז ער האט חתונה געהאט, און וואס ווי ווען, און יעצט האט ער מקבל געווען אויף זיך אז ער געדענקט ער האט צוגעזאגט א איד וואס דארטן קיינער נישט ארויס לעבעדיג, און ער, פון די זכות פון דעם איד וואס האט אים אנגעווינטשן אזא ברכה, אז דו וועסט דורכלעבן, דו וועסט דורכלעבן, איך זאג דיר צו, דו זאגסט מיר צו, מאך איך צו אים, נאר מועד קטן פעלט מיר. געלערנט אזוי פון גמרות, גמרות, נאר מועד קטן פעלט מיר, איך האלט שוין דף ח' אבער איך שפיר ח' ט'. איך שפיר אז די נשמה גייט מיר אויס, זאג מיר צו, ער האט צוגעזאגט, ער האט טאקע איבערגעלעבט די מלחמה מיט ניסי ניסים, באפרייט געווארן, און זאגט ער יעצט קומט מען נישט אזא מאכן אזא סעודה פאר אזא איד, א פחד פון א מעשה, לגבי וואס זאג איך דאס, אידן האבן מיטגעמאכט.

וואס הייסט דער גיהנום וואס איז דער גן עדן אויף די וועלט? זאגט דער רבי אין ליקוטי מוהרן חלק א חלק ב סימן קי"ט אז דא איז נישטא קיין עולם הזה, מענטשן רעדן זיך איין ס'איז דא עולם הזה, זאגט דער רבי ס'איז נישטא קיין עולם הזה, ס'איז דא אדער גיהנום אדער גן עדן, קוקט אז מ'לערנט ליקוטי מוהרן דארף מען וויסן איין זאך, די כל התורה כולה איז אזוי, ווי שטייט אין ירושלמי, דברי תורה עניים במקומם ועשירים במקום אחר, דאס הייסט מען דארף דורכלערנען אלעס, און וואס איך פארשטיי נישט דא וועל איך פארשטיין דא, ווייל דאס איז מפרש אויף דאס, דאס איז מפרש אויף דאס, דאס גריבלען איז דאך פשוטע שטותים והבלים. וואס זאגט דער רבי דא? איך מוז דאך וויסן דעם פשט פון דעם פסוק, וואס וויל דער רבי ארויסזאגן דא? דער רבי זאגט מענטשן זענען צעבראכן, צעשאסן, דער רבי איז אראפגעקומען דא בזה העולם מחזק זיין די גאנצע כלל ישראל און די גאנצע וועלט, אזוי שטייט אין חיי מוהרן, שיחות הרן, יעצט אז מען לערנט נישט דעם רבינ'ס ספרים קען מען דיר איינרעדן לאקשן איז ממש דאס גלייכן אדער קבלה. איינער וואס ער פארשטייט נישט, ער קען דיר זאגן דרשות און קען דיר זאגן טיף אויסער ביים עקיבא געזאגט קענסט נאכזאגן וואס ווילסטו ער זאגט איך האב דאך א שוואכן קאפ ער זיין זייער גרויס איך מיין אבער, דאס הייסט מען נארט אפ מענטשן. כ'קען נישט, איך פארשטיי נישט, די זעלבע זאך למדנות, וואס ווילט איר מער? נעמט לקוטי מוהרן, חלק א', סימן סמך ד', זאגט דער רבי אז ס'איז דא קשיות, מענטשן פרעגן קשיות, אבער ס'איז אזעלכע טיפע קשיות מען קען דיר נישט ענטפערן, מיינען מענטשן אז ס'איז א טיפע קשיא, אבער דער וואס האט א גוטע קאפ זאגט ביסט א שטות, א שוטה. די קשיא איז נישט קיין קשיא, זאגט דער רבי, כגון איינער זאגט א פשט, קוק נאך איך זאג אייך דעם לשון, איך האב קיינמאל נישט און זאג איך נישט א, פון רבי'ן זאג איך נאך פונקטליך די מראה מקום, גייט קוק נאך, איך האב ברוך השם נישט פון פינגער עס ארויסגענומען, און מאמר חז"ל נעם איך אויך נישט ארויס, ווען איך דרוק, דרוק איך מיט א מראה מקום, אבער ווען איך רעד. פון רבי'ן זאג איך ווי ס'שטייט פארוואס נישט ווייזן בקיאות ווייל מענטשן זאגן איך צי עס ארויס פון פינגער ס'אייגענע זאך דו ביסט א גראבער יונג א גראבער עם הארץ און איך האב געהאט דא אמאל א בחור'ל געהאט צרות צרורות ביז ער איז אהער געקומען דער טאטע האט עם גערודפט עד לחרמה ממש וואס ער האט געהאט בזיונות און נישט מער און נישט ווינציגער זיין טאטע איז געווען א משפיע אין ברסלב געזאגט

איך וויל נישט גיט אים א פראסק, כ'וועל געבן א פראסק, איך וויל נישט זאלסט נאכזאגן זאגט מען מיין נאמען דארט און מיט א לשון גנאי זאלסט נאכזאגן פון אים שקרים אזוי ווי ער רעדט און דער בחור'ל פארשטייט נישט און ער קען עס נישט, מישט אויף דעם ליקוטי מוהרן חלק ב' סימן סמך ד' און ער ווייזט דעם טאטן דער טאטע קוקט אזוי אזוי אזוי, כ'האב קיינמאל נישט געזען די תורה, אזוי זאגט דער רבי, כ'האב קיינמאל נישט געזען די תורה, קודם האב איך געכאפט א בזיון און דער יונגל האט געכאפט א פאטש, אזא פנים האט עס, די אלע וואס זיי גריבלען און גריבלט און גריבלט און גריבלט, זיי זענען געקומען דא מאכן גריבלען, די זעלבע זאך איז מיט לומדות, די זעלבע זאך, זאגט דער רבי אזוי אין ליקוטי מוהרן חלק א' סימן סמך ד', קוק נאך יעדע ווארט וואס איך זאג, אז נישט, איך זאג עס שטענדיג אפילו פאר טויזנט מענטשן, הייבט אויף דעם פינגער, פון ווי האסטו עס גענומען? איך וועל דיר זאגן פון ווי איך האב עס גענומען, איך האב עס נישט פון פון פינגער ארויסגענומען, זאגט דער רבי דארט, איך גיי גאר, א, דו האסט א טיפע קשיא אויפן באשעפער,

רעדט צו א מאן ארעם, ער ווייסט פון זיין לעבן נישט צו זאגן, איך ווייס וואס איך האב, איך האב, איך ווייס אין שטוב האב איך איבערגעלאזט א ווייב מיט קינדער, זיי זענען הונגעריג, איך האב נישט וואס צו עסן, קראנקע קינדער, איך ווייס איך בין שולדיג חובות, מען וויל מיר נישט פארקויפן שוין עסן, איך ווייס אז דאס, און ער זאגט עפעס א השגה, איך ווייס אפילו נישט וואס דו רעדסט, איך קען אפילו נישט נאכזאגן. מען זאגט נאך פון פון אן עם הארץ נעבעך געהאט בלי עין הרע א פילע שטוב מיט קינדער צוועלף דרייצן קינדער און פרייטיג צונאכטס דארף מען דאך בענטשן די קינדער אזא עם הארץ גארנישט אפילו דעם דאווענען האט ער נישט געקענט אפילו שווער געזאגט נאר האט איינמאל געהערט א חזן

נעבעך נעבעך בית יוסף'ס קשיא, וועלכער בית יוסף, וואס איז בית יוסף? אה, איינער איז וועגן די גאנצע סוגיא פון קופסה, נו, מ'קען דאך זאגן אז איינער ווייסט נישט, ווייסט נישט וואס דו רעדסט אפילו. אבער ער קען גוט לערנען, ער קען גוט לערנען. אבער די, וואס די, איך זאג איידערווייל אין דער סיפא, נו. איז מ'קען מורא'דיג אפנארן בזה עולם קען מען אפנארן מענטשן, דער אייבערשטער זאל שומר ומציל זיין, ס'האט א כח צו נארן מענטשן, א צייטונג למשל, להבדיל אלף הבדלות א צייטונג, וואס איז די חכמה פון א צייטונג, אויף ענגליש הייסט עס ברעינוואשן, ער מאכט דיך, דו ליינסט עס און ווערסט טאקע, איך האב עס אליין געליינט, נו וואס ווער איז דער שרייבער? א נואף?

ניין, ס'איז געשטאנען אז די צייטונג וועט שרייבן קיין ליגנט, ס'איז אריין אין וואנט. איך בין דאך געווען, איך בין דארטן געווען. אבער מ'קען, מ'קען גוט משוגע מאכן מענטשן, מ'קען. דא קומט אריין, כ'קער אייך צוריק צו דעם וואס כ'האב אנגעהויבן, אז א איד איז זוכה און ער האט התבודדות, באקומט ער א ריינעם מח, א ריינעם גייסט, א מינוט, א מינוט, דו גייסט מיר משוגע מאכן דא, דו גייסט מיר איינרעדן דא, און דו גייסט מיר דא, אה, וואס עט זיין מיט מיר, דאס איז דער ענין פון התבודדות, וואס עט זיין מיט מיר, איך בין אין טינוף, איך בין אין צואה, איך בין אין שאול תחתית, ווי גיי איך ארויס פון דא, וואס טו איך, איך קען נישט קיין עברי, איך בין גארנישט, איך קען נישט לערנען, וואס טוט מען, דא קומט אריין דער רבי. מחזק זיין, מעודד זיין, משמח זיין יעדן איד און ווייזן אז דו קענסט אויך און איך וועל דיר ווייזן אז דו וועסט באלד קענען כל התורה כולה. רעדסט דאך ווי א נאר, ווי א שוטה. כ'האב באקומען בריוו, איך האב געקענט זייער אסאך אזעלכע. איך קען זיי, זיי זענען נאך דא. אז מען זאל זאגן פאר איינעם יא יא קאמאן ווי קען זיין אזא זאך אך דריי נישט דעם קאפ הונדערט און איין מאל ענדיגן ש ס ש ס הונדערט און איין מאל יא ס'איז א באבע מעשה אוודאי דו ביסט פארנומען מיט מיט מיט מיט מיטן אינטערנעט ביסט פארנומען מיט מיט אלע שמוץ מיט אלע צייטונגען אוודאי האסטו נישט קיין צייט אבער ווען א מענטש באקומט א חמידא דאורייתא, א זיסקייט פון תורה, און ער שטייט שוין אויף פארטאגס, און ער נעמט א גמרא א ברכות, און ער הייבט אן איין דף און נאך א דף און נאך א דף, כ'האב געהאט דא א בחור'ל, אונז האמיר געפלעגט מאכן אזוי, מאכט א חשבון, זיבן דפים, אז מ'ענדיגט, אז מ'לערנט זיבן דפים א טאג, ענדיגט מען א יאר, זיבן דפים, האבן זיך אלע בחורים מייאש געווען, אונז לערנען פערצן.

נו וואס האט געהייסן דא נאכאמאל? הא? יא, פאר וואו פאר מיר? ער האט באוויזן זעקס און נײַנציק דפין זעקס און נײַנציק דפין יעדן טאג, אבער ממש לא פסיק פומיה מגירסא, וויל איך נאר זאגן אז ס'איז דא אזא מציאות. ס'איז דא אזא מציאות יעצט אין אונזער דור, דארטן זיצט א באב וואס איז געווען אין זיין תקופה, און ווייטער זיצט א ליידיגייער, קוקט אין אלע שמוץ, אלע אלע צייטונגען, אין אלע אלדינג, נאר אלעס איז דא, און קריטיקירט יעדן איינעם, און מאכט אויף יעדן איינעם זאגט ער זיין מיינונג, נאר אויף זיך נישט, נאטורליך אויף זיך נישט. בשעת יענער זיצט און ער לערנט און ער לערנט און ער לערנט, דו באווייזט עס, קען איך אסאך אסאך וואס האבן עס יא באוויזן ברוך השם, אז מען וויל קען מען, היוצא מדברינו אונז זענען מיר ארויסגעגאנגען אינגאנצן פון דעם וואס איך האב געוואלט אנהויבן צו רעדן, אונז האבן אנגעהויבן מיט דעם אז אז די חזל זאגן אלמלא אז די אידן וואלטן געהיטן שתי שבתות מיד נגאלין, זאגט אויף דעם דער הייליגער באר מים חיים אין זיין ספר סידורו של שבת, וואס איז פשט שתי שבתות? דער שבת לייכט כביכול דער אייבישטער זאל א לעכט שבת שפירט מען נאר דעם באשעפער גאנצע וואך איז מען פאריאגט פארפלאגט און יעדער איינער מיט זיינע צרות ווען נעקסטן שבת איז ווייטער יעצט ווען מען זאל אינזינען האבן דעם שבת און יענעם שבת דעם שבת אויף יענעם שבת און יענעם שבת אויף צוריק אויף דעם שבת, דאס הייסט אז די זעקס טעג וועט זיין אויכעט שבת, פארגעסט נישט פון דעם, כ'האב גאר דעם שבת געהאט אזא מין טעם אין לעבן, כ'האב געשפירט אור אין סוף, איך נעם עס מיט אויף א גאנצע וואך אזוי ווי דער רבי זאגט אין ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ב', אז מען דארף נעמען די שמחת השבת די אור השבת נעמען אויף ששת ימי חול, און איך כאפ שוין דעם אנדערן שבת אז דו לעבסט אויף אזוי, איז מיד נגאלין, פארוואס? ווייל איך לעב נאר מיטן באשעפער, איז אפילו די ששת ימי חול, דא זעמער אריינגעקומען מיט דעם איד נעבעך וואס איז געווען אונטער די שווערסטע ביטערסטע מצבים אבער האט זיך גע'חזר'ט גמרא, אזויפיל גע'חזר'ט, דא מענטשן וואס זיי קענען אויסווייניג, דא מענטשן וואס האט א גוטע זיכרון און ער קען אויסווייניג שישה סדרי משנה, דא אסאך אזעלכע, און ס'איז דא מענטשן וואס זיי קענען מסכתות אויסנווייניג, פארוואס ווייל ער האט אזויפיל געחזרט א גוטע קאפ און געחזרט און געחזרט און געחזרט איז דער מאן דאך דא אריין געקומען אז דער רבי זאגט אז עיקר גלות איז חסרון אמונה יעצט ווען דער מענטש נעמט אין זיך אריין אמונה און ער לעבט מיט דעם איז ער נישט אין גלות איי איך האב דאך אזעלכע צרות וואס מען זאל אפגעהיטן ווערן. דער רבי זאגט אין חיי מוהר"ן דעם סיפור אז עס איז געווען א גרויס א אינגערמאן א גרויסער למדן און געלערנט און געלערנט און געלערנט און געלערנט און ער האט נאר געהאט אזא מין כבוד די גאנצע שטאט האט זיך געטשאטשקעט מיט אים בעל שם הקדוש האט געהייסן תלמידים ברענגט אים צו מיר. געווען א מתמיד ער נישט אויפגעהערט ווער ס'האט א טעם צו לערנען ער וויל נישט אויפהערן ער לערנט משניות ער לערנט גמרא ער לערנט מדרשים ס'דא וואס צו לערנען איך וויל נישט א מענטש דארף האבן א חיות צו דעם א א טעם אין דעם דאס איז דעם רבינ'ס סדר דרך הלימוד דארף האבן א טעם צו דעם נו און.

אגב, א גרויסע נשמה האט יעדע איד האט א הויכע נשמה, יעדע איד איז א דיימאנד, נאר ס'איז ארומגענומען מיט ווי ווי אזוי דיימאנד, מ'נעמט עס ארויס פון דרערד מיט מיט מיט מיט מאד, פון שמיץ, מ'נעמט ארויס פון ווי אזוי נעמט מען דעם, קריכט אראפ אונטן אין די אין די טיפעניש און מ'נעמט א א שטיק בלאטע און אן אנדער מענטש זאגט דו שוטה, וועגן דעם האסטו געדארפט אראפגיין ביז אין ים אריין אריינגיין אונטן א טויכער אראפגיין ביז אונטן ארויפברענגען א גוט ווארט אויס זאג מיר נישט משוגע עסטו באלד זען וואס עט זיין פון דעם און הייבט אן אויפצורירן אפצורייניגן אראפ א גלאז כ'זעה דא א גלאז א גלאז באלד עסטו זען און מ'נעמט עס צוביסלעך מער און מער און זעט א נו ס'איז ווערט מיליאנען א פופציג קאראט א גרויסן דיימאנד דאס ווערט געלט און עס שניידט מען אן אויף שטיקעלעך און פארקויפט עס אויך.

חלישות הדעת, ממש כ'האב זיך געזעצט און געלערנט אביסל תורה, ווייל א מענטש האט ליב תורה אינטערעסירט אים גארנישט, אינטערעסירט אים גארנישט וואס, הלוואי וואלט מען געהאט דעם אמת'ן אהבת התורה וואלט מען נישט געוואלט, עס איז נאר נאכן סדר דרך הלימוד פון רעבן, נאך א פרק און נאך א פרק און נאך א פרק און נאך א פרק, ס'איז, מען קען עס נישט מסביר זיין, איך רעד יעצט פון יונגע בחור'לעך וואס זענען זיך באוויזן אלע צוזאמען זעקס און פֿופֿציק דפים יעדן טאג. איינער האט באוויזן זעקס און נײַנציק ער מאכט ארויס דעם חשבון, אבער ברוך השם די די אלע ברוך השם ווערט אן אויפמאכן א גמרא ער לערנט פאר אז ס'איז מקצת שבחו דא בפניו ער לערנט פאר אז ס'איז מחיה ווייל אזויפיל מאל זאגן עפענט זיך דער מח דער רבי דארף נישט קיין הסכמה פון קיינעם נישט אבער מ'דארף עס נאר פרובירן אז דו פרובירסט נישט.

אן זיך שטערן. נו שוין, גיי געזונטערהייט. נו, דער שם הקדוש האט מרוב רחמנות האט ער שוין ממשיך געווען אויף אים, אז ער איז שוין געווארן אן אנדער מענטש. ער קומט אהיים, און די גאנצע שטאט רעדט אויף אים, אלע האבן אנגעהויבן צו רעדן אויף אים, די שטאט האט גערעדט אויף אים, און זיין ווייב, די אייגענע ווייב, גלייבט נישט אין אים און רעדט אויף אים כל דבר רע, וואס גייט דא פאר? די אייגענע קינדער רעדן אקעגן אים!

האט ער זיך מיישב געווען נעמען א האק און דיר אפהאקן דעם קאפ, דו אויכעט? נישט גענוג וואס איך האב דא פון מיין ווייב מיט מיינע קינדער מיט מיט מיט שכנים מיט מיט די גאנצע שטאט רעדט אויף מיר דא יעצט מיטאג זיך דא אפגעהאלטן דער שם הקדוש האט געזאגט האפ האפ מ'מוז זיך איינהאלטן ס'דא נסיונות וואס מענטשן האבן נעבעך אזעלכע ביטערע נסיונות. נחזור לענינינו, דעם שבת איז א אויסערגעווענליכער שבת, פארוואס? ווייל דעם שבת איז אזוי ווי יעדע שבת א אור הגנוז, יעדע שבת ווען אונז זאלן וויסן וואס שבת איז וואלט מען זיך געפרייט שבת, א גאנצן שבת וואלט מען געטאנצט און וואלט נישט געזעצט און גערעדט א גאנצן שבת שטותים און הבלים און הבלים און הבל הבלים.

ווען מיר זאלן לעבן מיט דעם מיט דעם צוגאנג אז מען זאל זיך מחיה זיין נאר מיט שבת מיט שבת מיט שבת, זאגן די חזל אז כל השומר שבת מוחלין לו כל עוונותיו, פארוואס? שפירט דעם אייבערשטן יעצט דעם שבת, מיטן נעקסטן שבת קען מען עס באווייזן, דאס וואס דער. הייליגער באר מים חיים זאגט אז דעמאלטס שומר שבתות זיי זיי אום שבת זאל איך זיין פרייליך אז איך בין א שומר שבת און דעם נעקסטן שבת בין איך אויך פרייליך און איך בין מקשר דעם גאנצן די זעקס טעג צו די צו דעם שבת און דעם שבת די גאנצע וואך אויך שבת ביי מיר די די וואך קומט עס אזוי אויס. דעם שבת איז ערב חנוכה, און נעקסטע שבת איז שבת חנוכה, און ברוך השם שטייט אין בני יששכר ברענגט ער פון מקורות אז חנוכה לייכט דער אור הגנוז, אור הגנוז לייכט, און ער מאכט דעם חשבון ווי ער וואס וואס דער אור הגנוז. זאגט אז די שמחה איז די תורה שבעל פה, אז די יוונים האבן געוואלט דאס אויסרייסן, ענין פון תורה שבעל פה אויסרייסן דאס, עס איז געגאנגען אין לעבן, וואס הייסט די אמונת חכמים און חכמים, ווייל שטייט אין א מכילתא.

די גאנצע וועלט רייסט זיך מיט אים, וואס איז א צדיק, וואס איז א קדוש, אוי וויי דו רעדסט פון אים נישט מער ווי א זנב. דעם אמת'ן צדיק האט ער באהאלטן, נאר צו אים גיי נישט, נאר צו אים פאר נישט, נאר מיט אים רעד נישט, מען האלט נישט פון אים, פארוואס? ווייל פון דעם זנב האט ער נישט קיין מורא. דארטן זאלן גיין הונדערט טויזנט מענטשן, ער האט נישט קיין מורא, זאלן זיי גיין, וואס מער? אבער דא איינער העט דיך מחזק זיין, רעדן צום באשעפער, אוי וויי האסט אים אוועקגעליידיגט אינגאנצן, פאר פאר איידער דעם רעבינ'ס נשמה איז אראפגעקומען אויף די וועלט, זאגט דער רבי אין סיפורי מעשיות, מעשה ז', האט דער סמך מם געמאכט א רעש אויב די נשמה וועט אראפקומען האב איך שוין נישט וואס צו טון, האסט אים געשאכטן.

דער רבי גיבט מיט וואס זיך צו דערהאלטן, נו האב איך שוין נישט וואס צו טון, איך קלאק דעם מענטש פון אלע זייטן, און צו קענען באשטיין ענדערש זאל גיין, גיי צו דעם זנב, גיי צו דעם זנב, דאס זאגט ר' נתן, נישט איך זאג עס. אין הלכות עירובי תחומין, יעצט וואס. דעם שבת וואס איז דער דעי חנוכה, זאגט דער הייליגער בני יששכר, אז מאך א חשבון, מען צינד די ערשטע נאכט איין לעכטל, צווייטע נאכט איינס צוויי, די דריטע איינס צוויי דריי, צוזאמען איז דאס זעקס און דרייסיג לעכטעלעך, וואס איז כנגד די זעקס און דרייסיג מסכתות וואס מיר האבן, וואס איז נאך געבליבן פאר אונז, אלס איז דאך דאך געווען גמרא, עס איז אלס נעלם געווארן, אלס איז דאך נעלם, דאס איז אונז געבליבן. אז מען זאל זיך קענען דערהאלטן אין גלות, כ'האב מיט דעם געטייטשט, חזל זאגן במחשכים הושיבני זה תלמוד בבלי, דאך פרעגט מען דאך א גוטע קשיא, במחשכים הושיבני זה תלמוד בבלי, וואס איז, מען האט זיך אריינגעזעצט אין פינסטער ווען דו לערנסט גמרא, ניין, במחשכים הושיבני, אז איך בין אין פינסטער, און די עצה איז זה תלמוד בבלי, לערן לערן גמרא, גמרא וועט דיך ראטעווען, דער רבי זאגט אין ליקוטי מוהראן חלק א' סימן רי"ד, אז א מענטש לערנט תלמוד, לערנט גמרא, איז ער מכניע די קליפה, וואס מער ס'גייט אויף מיר דורך, איך באהאלט זיך אין די גמרא, דערפאר דער סמך מם האט זייער מורא פון פון פון, איך זאג דפין גמרא, זאג דו אויך, איך בין נישט קיין משוגענער, לאמיר זעהן וואס וועט זיין ביים סוף, זעהן ביים סוף. איז דאס דעם דעי דעי די די צוויי שבתים אינמיטן האבן מיר א חנוכה דער אור הגנוז איז א גאנצע וואך, אגב דעם שבת איז ערב שוין ערב חנוכה, ס'פונקט נײַן און פֿערציק יאר פון זינט כ'האב אנגעהויבן צו צו צו מפרסם זיין רעבינ'ס ספר פונקט נײַן און פֿערציק יאר, בין עוסק אין דעם נײַן און פֿערציק יאר, טאג איין טאג אויס, טאג איין, וואך איין וואך אויס, חודש איין חודש אויס, מאכט א חשבון פון תשכ"ד בין איך ארויס ברבים, און דער אשר בנחל האט זיך אנגעהויבן פון ערב חנוכה תשכ"ד, זייער איינער רייסט, איינער זיך מחיה מיט דעם. דאס וועט בלייבן. על כל פנים, יעצט קומען מיר אריין צו חנוכה. מען דארף וויסן קודם כל וואס חנוכה איז. וואס איז די חנוכה אזוי גרויס? מהי חנוכה? פרעגט די גמרא, וואס איז חנוכה? נו, וואס וואס איז חנוכה? וואס איז? די יוונים, זאגט די גמרא אין ראש השנה, האבן גוזר געווען א גזירה אז מען זאל נישט מזכיר זיין שם השם. עד כדי כך זאלן נישט מזכיר זיין דעם באשעפער'ס נאמען. אך און וויי מען זאל איינעם הערן ער רעדט פונעם אייבערשטן. אוי וויי, דעם האט מען גע'הרג'עט. ער האט גערעדט פונעם אייבערשטן. אזוי ווייט, ווען די חשמונאים, אזוי זאגט די גמרא, ווען די חשמונאים האבן זיי בייגעקומען, האט מען נישט נאר רעדן פונעם אייבערשטן, נאר אפילו כ'שרייב א שטר, איך שרייב א קבלה, איך בין געגאנגען גראסערי און געגעבן א קבלה, שרייב איך בסייעתא דשמיא. פארוואס ארויסנעמען פון זין, ס'איז נישטא גארנישט נאר בסייעתא דשמיא. אדער אין א בריוו שרייבט מען בעזרת השם יתברך. אלץ מזכיר זיין דעם באשעפער, אפילו אויף שטרות, זאגט די גמרא אין ראש השנה, אפילו אויף שטרות זאל מען מזכיר זיין שם השם. און דאס האבן מיר די וואכעדיגע סדרה האבן מיר אז דער מצרי האט געזען וירא השם וירא דער מצרי האט געזען וירא אדוניו כי ה' איתו, דער דער דער פוטיפר דער מניוול דער דער דער דער מגושם'ער גוי דער מצרי האט געזען אז דער באשעפער איז מיט יוסף, נו, האסט אמאל געזען דעם באשעפער? זאגט דאך רש"י גלייך שם שמים שגור בפיו, יוסף האט שטענדיג גערעדט פון באשעפער. און פון וואס א מענטש רעדט, דאס איז דער גאנצער מענטש. דער רבי זאגט אין ספר המידות, אות ניבול פה, סימן א', אז ווער ס'רעדט ניבול פה, איז א סימן ער איז דורכגעפולט, רחמנא ליצלן, מיט ניאוף. פון וואס ער האט אין הארץ, פון וואס ער טראכט, דאס זאגט ער.

האסט געזען אמאל דעם באשעפער, וירא אדונו כי ה' איתו, כי הוה איתו, שם שמים שגור בפיו, ער האט געהערט שטענדיג רעדן, מען רעדט שטענדיג פון באשעפער, או, מען רעדט פון באשעפער, איז די יוונים האבן גוזר געווען אז מען זאל נישט מזכיר זיין שם השם, חשמונאים זענען געקומען און נישט נאר רעדן פון באשעפער אפילו אויף א שטר, א שטר, וועט מען דאך עס נאכדעם אוועקווארפן. וואס שרייבט מען בסייעתא דשמיא אז דאס איז דא א באשעפער אז אלעס איז בסייעתא דשמיא גארנישט גייט אליין בעזרת השם יתברך ביי יעדע זאך מיט מזכיר שם שמים שוין געזאגט גערעדט פון דעם נאכאמאל איבערחזרן חזל זאגן אז אז אז מ'האט א מציאה איז יעדע מנער און יעדע שלושים יום זאלסט מנער זיין ווייל מ'זאל נישט ווערן ווערן אפשר האב איך שוין געזאגט פאר יארן איז שוין אריבער צוועלף חדשים נישט א חודש חזל זאגן חושך זה יון שהחשיך את עיניהם של ישראל, געמאכט פינסטער, אז האבן גוזר געווען כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלקי ישראל, אויפן הארן פון א פון א, עס געהערט פון אן אלטן איד וואס ער איז נאך געווען אין אומאן תר"ע, נאך איידער די אלע וואס האבן נאך געקענט ר' אברהם ב"ר נחמן ר' לוי יצחק ר' אליה חיים איז נאך געקומען פאר זיי און געוואוינט אין אמעריקע צו מענדל טרייסל און ער האט עס געהערט פון א זקן תר"ע און ער איז געווען דאמאלט אלט זעכציג האט ער מיר געזאגט און און און האט ער נאך געטראפן א ווען איז ר' נתן אוועק תר"ה נו פון תר"ה ביז תר"ע וויפיל יאר איז פֿינף און זעכציק יאר. נו, ער האט געזען א זקן נאך דאמאלט, ר' נתן'ס א תלמיד איז געווען ביי ר' נתן, צו ער האט עס נאכגעזאגט פון ר' נתן, צו ער האט עס נאכגעזאגט פון זיך, האט ער געזאגט אזוי, די קשיא האט ער געפרעגט, וואס הייסט, וואס איז זיי געגאנגען אין לעבן אויף א הארן פון א פון א פון א שור אויסקריצן, אין לכם קען מען זאגן, נאר די גמרא זאגט אין שבת, צווייטן פרק ביים סוף, די לעצטע דריי שורות, אז גמרא קלערט אריין וואס קען מען טון מיט א שופר, שופר איז דאך א הארן, וואס קען מען מיט דעם טון, מ'טאר עס נישט טראגן, פארוואס טאר מען, אבער מ'קען יא מטלטל זיין, פארוואס, ווייל ס'ראוי לגמע בו תינוק, מאכן פון דעם א מילך א מילך באטל פאר פאר ער זאל טרינקען וואסער, א באטל, מ'גיסט אריין פון די ברייטע זייט און פון די, א בעיבי קען דאך נישט נאר נאגן, אביסל. און גיסט דאס איז ראוי צו א שופר איז ראוי אז מען קען עס נוצן לגמע בו מים מעג ער דאך עס טראגן קלערט אריין אין וואס צו וואס איז ראוי אז מען זאל עס מעגן טראגן שבת און מען קען מאכן פון דעם א מילך באטל האט נישט קיין דאס אז זיי האבן געוואלט אריין קריצן שוין אין א מילך באטל ווען די בעיבי זייגט זאל שוין זיין אויפגעקריצט אויפן באטל זאל ער זען אין לכם חלק באלקי ישראל. יעצט אז ס'קומט חנוכה איז דאך א מורא'דיגע שמחה, א שמחה פון תורה שבעל פה זאגט די הייליגע בני יששכר, מיט דעם זיך פרייען אז ברוך השם אז אז מיר גלייבן אין חכמים, יעצט ווען מיר קומען צו די וואכעדיגע פרשה, די וואכעדיגע פרשה איז. מילא הייבט ער אן רש"י הקדוש הייבט אן צו זאגן עטליכע פשטים אבער איין פשט איז וישב יעקב ביקש יעקב לישב בשלווה קפץ עליו רגזו של יוסף צדיקים מבקשים לעבן בשלווה. איך האב שוין גענוג, איך האב גענוג צרות געהאט אין לעבן, איך וויל שוין אביסעלע מנוחה, אזוי ווילסט מנוחה, אמר הקדוש ברוך הוא לא דיין לצדיקים מה שמתוקן מתוקן להם לעולם הבא אלא שמבקשים לעבן לישב בשלווה בעולם הזה, ווילסט דאך מנוחה, ווערט מען באקומט מען צרות נעבעך, זאגט דער רבי א מורא'דיגע גילוי, אז אז יעדער איינער וואס ער קען מקרב זיין אנדערע, איז דער באשעפער אליין שטעלט צו אויף אים מחלוקת, ער זאל האבן מחלוקת, פארוואס? וואס זאל זיין א נסיון? ווייל ווען אלע זאלן האלטען וואלט דאך געווען וואלט דאך געווען ביטול הבחירה, אלע זאלן האלטען וואלט אלע געווען ביטול הבחירה, קען מען באשטיין זאלסט גיין הערן פון פון פון פון שטותים און הבלים נאר הבלים וואס זאגסטו שטותים און הבלים דאס איז דאך די הייליגע דברי אלקים חיים מיט אלדינג איך ליג אין בלאטע, איך בין צעבראכן, צעהאקט, מיר אינטערעסירט אבאמא, מיר אינטערעסירט יענער, מיר אינטערעסירט דער, איך דארף איך בין א רחמנות סתם ווייס ווער איך בין, מענטש שעמט זיך צו זאגן, דער הייליגער רבי קען זיך אראפלאזן צו יעדן מענטש ווי באשר הוא שם לאזט ער זיך אראפ, נו, הייבט אן צו זיין א קנאה א א קנאה א קנאה. יוסף זאגט פאר די ברידער, איר ווייסט, איך האב זיך גע'חלומ'ט א חלום. וואס איז דיין חלום? אז מיר בינדן בינטלעך און אַלע האָבן זיך אַרומגעלײגט אַרום מײַן בינטל, מײַן בינטל איז געװען אין מיטן, און ענקערע בינטלעך זענען געפֿאַלן צו מײַן בינטל. אָ! האָבן זײ אים גענומען המלך תּמלך עלינו, משול תּמשל, ויוסיפו עוד שנוא אותו, און אָנגענומען פֿאַרטאָג. זאָגט רב נתן אין לקוטי הלכות, השכּמת הבוקר, הלכה ד', װאָס איז דאָ? װאָס איז דאָ? מיט אַ חידושי תּורה איז בינדן בינטלעך, וואס הייסט בינדן בינטלעך? איך זאג א פסוק, און דעם פסוק בין איך מקשר צום מדרש, און דעם מדרש פרעג איך א קשיא, און איך האב אויפגעבויעט א גאנצן בנין, דאס הייסט איך האב געבונדן בינטלעך? א מענטש מאכט א דרוש, קוקט אין אלע ספרים, מאכט א דרוש. איז דא אסאך חידושי תורה, די חידושי תורה ווערט אנגערופען בינטלעך און מאלמים אלומים, איז דא אסאך ספרים, דער רבי זאגט אין לקוטי מוהר"ן חלק א', סימן ס"א, יש ספרים ועתידין להיות ספרים מיט אלעס דארף מען האבן, מען דארף האבן אלע ספרים דארף מען האבן, אלע ספרים דארף מען האבן, טאר נישט לאכן אויף קיין איין ספר, פארוואס? רבי נתן איז מסביר, לקוטי הלכות, קידושין הלכה ג', אז איינער ווערט נתעורר פון דעם, איינער ווערט נתעורר פון דעם, איינער ווערט נ. ער דארף נישט פיל ספרים. עס איז נישט פאר דיר, לייג עס אין דער זייט. קיינער נייט דיך נישט קוקען. מאכן שפעטן, רחמנא לצלן, איינער שפעט פון ספרים איז א לועג על דברי חכמים, איז נידון בצואה רותחת, נאך דא בחיים חיותו, דו האסט צואה אין דיין קאפ. כ'האב אמאל גערעדט פון דעם. מען זעט א חסידישער.

ער גייט אויס אזעלכע גילוי אלקות ווי ווי דאך א מלאך דער דער דער דאס נישט קיין אידיש קיין א ליטווישע קוק דער איך ווייס נישט וואס ער זאגט דער מסרס דעם פסוק ס'איז נישט דאס נישט קיין פשט און ווידעראום ער מען גיבט אים דארטן א א דערהער א קוועטש אוה דאס איז א פשט.

און ביידע זענען אסאך מער רבי חיים'ס, דאס באטרעפט אזויפיל און אזויפיל און דאס באטרעפט אזויפיל און אזויפיל, שוין, ובכן וואס? און דער יעדער חסידישער איד זאגט רבי חיים רבי חיים וואס? וואס איז דאס? גערעדט א איינער זאגט אים נאך עפעס א ווארט פון קבלה, אוי דאס. איז זעהט מען אז מען דארף האבן אלעס ווארום דארף מען האבן פשט רמז דרוש סוד דיר געפעלט עס נישט לייג עס אוועק ס'איז נישט פאר דיר דיר געפעלט עס נישט לייג עס אוועק פאר דיר ס'איז נישט מען דארף נישט שפעטן פון קיין שום ספר יעצט זאגט די מהר א איז רבי נתן מסביר אז די אלע זענען מחדש חידושים והנה מאלמים ואנחנו מאלמים אלומים אונז אלע מאכן בינטלעך די חידושי תורה ווערט אנגערופן בינטלעך בינדן צאם. דא פון דארטן א תשובה ספר, ברענגט ער צאם פון אלע פלעצער און ער שטעלט אויף א גאנצן בנין און אזוי קום איך צום צום פוינט צו די הלכה, אבער קודם האט ער מיר צאם געברענגט פון אלע פלעצער, דאס איז מאלמים אלומים. יוסף הצדיק האט געוואלט זאגן געב א קוק, איר אלע זאגט טאקע חידושי תורה, אבער והנה קמה אלומתי וגם נצבה. מיין חידושי תורה איז אזעלכע חידושי תורה וואס ס'הייבט אויף יענעם פון בלאטע, זאגט ער והנה תסובינה אלומותיכם ותשתחוין לאלומתי, ס'פאלט אוועק, ענקער חידוש דא פאלט אוועק, דאס האבן זיי שוין נישט געקענט אזוי, די פאקט איז אז די ריבוי ספרים מחיים, ס'הייבט אויף יעדן מענטש, חס ושלום, פארקערט, מ'דארף לערנען אלע ספרים, פון וואנט האב איך באקומען אזא תשוקה צו ספרים, איך האב א, יעדער מענטש האט א יצר הרע, יעדער מענטש האט, איך האב א יצר הרע ברוך השם, נישט אויף געלט, איך האב א יצר הרע אויף ספרים, פארוואס? ווייל דער רבי האט געזאגט ס'איז כדאי צו זען אלע ספרים, איך האב געזען די שיחה, ברוך השם, איז. אלע ספרים דארף זיין ביים מענטש טייער, אבער מען דארף וויסן אז מיט די הקדמות פון רעבן קען מען פארשטיין אלע ספרים, אלע ספרים, פארוואס? ווייל דער רבי פארשטייט אונז, דער רבי גייט אראפ צו די נידעריגסטע מדריגות און ער הייבט אויף יעדן איינעם, און דאס אינעם רעבנ'ס ספרים דארף מען קודם גוט גוט חזר'ן, חזר'ן, חזר'ן, רעבנ'ס ספרים הייבט זיך דאך אן צו שווער, הייבט מען צו לערנען שיחות הר"ן חיי מוהר"ן דאס איז גרינג, סיפורי מעשיות ס'איז גרינג, נו א מעשה שיינע מעשה, די די די לשון אליין איז מעורר, ספר המידות איז גרינג, נו אדרבה, איז על כל פנים דאס איז געווען אזוי האט אנגעהויבן צו זיין די מחלוקת אויף יוסף'ן, פארוואס? ווייל ער האט צוויי, ויקנאו בו אחיו פון קנאה, נו. אזוי ווייט קנאה ברענגט ביז צו שנאה, ביז אז מ'האט זיך מיישב געווען אז נישט מער און נישט ווינציגער, ויראו אותו מרחוק ובטרם יקרב אליהם ויתנכלו אותו להמיתו, קוק ווי ווייט שנאה קען ברענגען,

פארוואס זיינען מיר אלע טיפשים? פארוואס זיינען מיר אלע טיפשים? ווער איז דען יא דער חכם? נו? ווער איז דער חכם? ווייל א מענטש איז נישט מסוגל דאס צו טראכטן. דער חכם איז, דער תנא זאגט, איזהו חכם? נו? הרואה את הנולד, וואס וועט זיין? וואס וועט זיין ביי דעם סוף? נו וואס וועט זיין? דער סוף וועט זיין וועסט מוזן אוועקגיין מזה העולם, זאלסט יא וועלן, נישט וועלן, וועסט מוזן אוועקגיין מזה העולם.

דער רבי האט געזאגט אויף זיך ווען ער איז געווען יונג האט ער מורא'דיג מורא געהאט פון דעם, האט אסאך געבעטן אויפן באשעפער. א חכם איז דער טייטש איז, ווייסט וואס הייסט א צדיק? ווען ער האלט שוין נאכן יום המיתה און ער איז שוין באגראבן, און ער איז שוין באדעקט מיט ערד מיט א מיט א מצבה אויף זיך און דארטן ליגט ער און ער טראכט, וואס טו איך דא? ווי גיי איך? ווי? וואס? ווען? נו, קענט איר טראכטן דאס? קיינער אויף דער וועלט קען נישט טראכטן, ווייל א מענטש זאל האלטן דארטן, דו ביסט א חכם. דער וואס ער ליגט שוין דארטן, ער ליגט, מען ליגט דארטן אזוי איינגעוויקלט מיט א, נישט מיט קיין שיינעם סוט, נאר א ליילעך אריינגעוויקלט מיט תכריכים, מען ליגט, און.

קנאה הרג'ט אפ דעם צווייטן, צעהרג'ט, קומט ער אויף רעכטס, איז שנאה, הייבט אן פיינט האבן, וואס האסט אים פיינט, וואס האסט מיט אים א דין ודברים, איז דא א בית דין, גיי צום בית דין, און און נעם א דריטן מענטש ארויס, איך האב מיט אים אזא אזא זאך, שנאה,

און ביז קומט אויף לינקס וועט מען אים הרג'נען, דאס זעהן מיר נישט מער נישט ווינציגער ביי די ברידער ויקנאו בו אחיו, זיי האבן מקנא געווען אין אים, איז פון דעם איז ארויס געקומען שנאה, ולא יכלו לדבר עמו בשלום, מען קען מיט אים נישט רעדן. מען רעדט דאך פון פון דא, פון וועמען רעדט מען דא? פון די שבטים. און נאכדעם, ויראו אותו מרחוק ובטרם יקרב אליהם ויתנכלו אותו להמיתו, זאגט אויף דעם דער מדרש, קוק דעם מדרש וואס ער זאגט אויף דעם, אז זיי האבן געזען פון ווייט קומען האבן זיי גענומען הינט, גיי געט אים, נעם אים כאפ אים.

קומט ראובן, וישמע ראובן, ויצילהו מידם, ויאמר לא נכנו נפש. זאגט ער, זאגט ער, וואס דארף מען אים הרג'נען? לאז אים אריינווארפן אין גריב. ויד אל תשלחו בו, למען הציל אותו מידם להשיבו. רשי דער רוח הקודש זאגט, האט ער טאקע געמיינט, אבער דערווייל האט מען אים אריינגעווארפן אין, נו, אריינגעווארפן אין גריב. נו, אין גריב האט מען דאך די וואכעדיגע סוגיא, ממש סוגיא פון כבתה און סוגיא פון חנוכה, וואס שטייט דארטן, ברענגט מען אריין דאס אז מים אין בו אבער נחשים ועקרבים יש בו, ס'איז א שיינע מיתה, חזל זאגן ואהבת לרעך האב איך געלערנט סנהדרין אמאל, האט מען געלערנט כסדר דורך, האט מען געקענט כל התורה כולה. איז זאגט די גמרא אין סנהדרין ואהבת לרעך כמוך זאגט רב יהודה ברור לו מיתה יפה א שיינע א שיינע אהבת ישראל האסטו ואהבת לרעך כמוך קלויב אים אויס א גוטע מיתה איינער זאגט האק אים אפ דעם קאפ איינער זאגט הענג אים איינער זאגט א שיינע אהבת זאגט די גמרא זאגט נישט ואהבת לרעך כמוך ברור לו מיתה יפה האט מען אים גענומען אריינגעווארפן אין גריב אריין, אבער א גריב איז דאך דארטן דא נחשים ועקרבים, קודם אריינגעווארפן, זאגט דער מדרש, קוקט אין מדרש, זיי האבן דאך אנגעווארפן שטיינער, אז ס'איז נישט גענוג מ'האט אים אריינגעווארפן, ווען מ'האט אים ארויסגעשלעפט איז ער געווען בלוי, אז ער איז נישט ווערד געווען אפילו קיין, פארוואס פאר עשרים כסף קען מען קויפן א קנעכט,

ישמעאלים און מדינים אַרומגעבן, ביז מע פֿאַרקויפֿט אים אין מצרים, מע שטעלט אים אַוועק אויף אַ סטעידזש דאָרטן, און מע פֿאַרקויפֿט די די עבֿדים, אַזוי אַ בחורל מיט שיינע געגרײַזלטע פּאות, און מע שטעלט אַוועק, איר ווייסט וואָס הייסט אַ עבֿד איר ווייסט וואָס הייסט אַ שפֿחה, די נידעריקסטע, נידעריקסטע.

אבער יעצט שטייט ער שוין אויפן סטעידזש און מען פארקויפט אים פאר קנעכט און יעדער איינער קומט קוקן, און דערווייל מען שטייט דאך דארטן מיט ביליגע שווארצע מיט מיט רחמנא ליצלן מיט מיט מיט פריצות מיט מיט מיט מיט שמוץ, דער געבט א צי די פיאה, און שחורים נו מען זאל אוועקשטעלן להבדל אלף הבדלות קיינער זאל נישט געפרואווט ווערן נעמט א שיינעם בחור. לייגט אים אוועק אויף א סטעידזש מיט צווישן שווארצע מיט מיט שיקסעס מיט מיט מיט גוים און ער גיבט א באך און ער גיבט א שפיי און ער גיבט א צי די פיאה און ער גיבט אים א קנאק און מען לאכט און און יוסף דארף אזוי שטיין פארוואס? וועגן קנאה? וועגן שנאה? און ביז יהודה האט רחמנות געהאט האט ער געזאגט לאמיר אים פארקויפן, וואס דארף מען אים הרג'נען, לאמיר אים פארקויפן, שוין איך בין אומשילדיג און און און און איך דארף דא שטיין, און מען האט אים אפגעקויפט, און און נאכדעם ווי ער גייט האט הצלחה, וואס ער טוט איז ער מצליח, מען האט שוין פרובירט אים אינגאנצן אפמעקן, דער מענטש האט הצלחה, פארוואס? ווייל וירא אדוניו כי השם איתו, ער האט שטענדיג גערעדט פון באשעפער, מען רעדט פון באשעפער, קיינער קיינער קען דיר גארנישט טוהן, קען דיר נאר נישט טוהן, חזל זאגן ביי יתרו'ן, זאגן חזל אז אז יתרו האט זיך גוט באהאלטן, האט זיך באהאלטן אויף א שיינעם פלאץ, ער איז געקומען צו משה און האט זיך באהאלטן, זאגט דער מדרש א א א צייד איינער האט געוואלט כאפן פייגעלעך, א שיינעם פויגל אלע קאלירן, איך מוז אים כאפן. איז געגאנגען זיך אוועקגעזעצט דער דער פייגל אויפן אויפן קרוין פון פון קייזער, אויפן קרוין פון קייזער, אים קען איך נישט כאפן. ווילסט דאך שיסן? איין טעות, האסטו דאך אריינגעשאסן א קויל אין קאפ פון קייזער, מען דארף דיך רחמנא ליצלן הענגען, אט האט ער זיך באהאלטן אויף א גוט פלאץ, זאגן די חזל אויף דעם אז יתרו האט זיך באהאלטן זייער אויף א גוט פלאץ, ער איז געווען ביי משה, און וואס האט מען געהערט ביי משה נאכאמאל וידבר השם אל משה ויאמר השם אל משה, משה רעדט נאר פונעם אייבערשטן, איז דאס איז די דאס האט אונז דער רבי אריינגעלערנט און דאס איז חנוכה, חנוכה, די יוונים האבן גוזר געווען אז מען זאל נישט מזכיר זיין שם השם, זאלסט נישט רעדן פון באשעפער און די חשמונאים האבן זיי בייגעקומען, איז נישט נאר איך רעד פון באשעפער דאס איז דאך אפגערעדט נאר אפילו אויף א שטר שרייב איך ארויף בסייעתא דשמיא, אויף יעדע זאך בין איך מזכיר, און אזוי איז יוסף הצדיק דורך געלעבט ביז דעם אלץ וואס אויף אים דורך געגאנגען, אזוי איז ער ארויס געקומען דאס וועט זיין דער דער דער גאולה אז ברוך השם אידישע קינדער מען קען אזוי מלמד זכי' זיין אויף אלע אידן, רבי נתן האט געזאגט ווען איך זאל אנהייבן צו שרייבן לימוד זכי' וואלט איך געשריבן אויף יעדן איינעם זאגט ער אפאר בויגן, מען קען מלמד זכי' זיין אויף בחורים און אויף מיידלעך וואס סגייט נעבעך איבער זאל דער אייבישטער אוודאי רחמנות האבן אויף אידישע קינדער, אבער דאס איז חנוכה וואס מען דארף זען צו טרעפן די אלע נקודות טובות ביי יעדן איד, מוזט נישט האלטן ווי אים, מוזט נישט גיין צו אים, און און און אבער לאז אים אפ, אבער וואס הייסט איך און וואס וואס וואס לאז אים אפ?

ס'איז דא אידן וואס זענען ביים ליידן אזעלכע צרות, קראנקע קינדער, אפגעהיטן זאל מען ווערן, אז דער איז נאך ביים דעת, אז ער איז נאך ביים שכל, איז א חידוש. א מענטש וואס האט קראנק, דאס איז די ארגסטע קללה וואס ס'קען נאר זיין, א מענטש וואס האט א קראנקע קינד, דאס איז, און דו ביסט נאך ביים שכל אויך, און ביים זינען, חזון איש פלעגט זיך אויפהייבן. זאגן די חזון איש האט זיך אויפגעהויבן פאר קיינעם נישט, איך בין אליין א זקן און אבער אז עס איז געקומען א אינגערמאן און האט געוואוסט אז ער האט נעבעך א קראנק קינד האט ער זיך אויפגעהויבן פארוואס ווייל דער צער איז אזוי גרויס פון דעם מענטש אז ס'איז נישטא מען קען גארנישט מען קען גארנישט באצאלן זיין עולם הבא עס איז נישטא גענוג עולם הבא פאר דעם רבי נתן האט געזאגט

ער האט קיין היט נישט געהאט, א קאסקעטל האט ער געהאט, ער האט נישט געהאט אויף שבת האט ער נישט געהאט, נישט געהאט אויף שבת, ער ווער עס געקוקט אלע מטריפים ממש, מען האט אים נאר געוואלט הרג'נען, מען האט אים געוואלט פארשיקן אויף סיביר, וואס האב איך געטוהן? וואס? וואס האט ער געטוהן? וואס איז זיין חטא? איבערגעלאזט אזא ירושה אזא ליקוטי הלכות, וואס איז זיין חטא? איר זאלט נישט מיינען אז ס'איז נאר פון דרויסן געווען, פון אינעווייניג האט מען אים אויכעט גערוידעפט, היינט רעדט מען נישט פון דעם, רבי אברהם בן נחמן ברענגט דאס אין אין אלץ וכולי וכולי קוקט אין כוכבי אור אין דארטן מאמר ששון ושמחה וועט איר זעהן מ'האט אים געוואלט אריינלייגן חזרה איז אייגענע אייגענע אייגענע דעם רבינס תלמידים וואס מאכט איר דעם רבין אזוי גרויס האט מען געשריבן אנדערע האבן געשריבן איר האט געמאכט די מחלוקת אה וואס מען האט געהאט טענות אויף אים אייגענע אייגענע קוקט איך זאג אייך וואו איר זאלט קוקן. ששון ושמחה, דאס איז כוכבי אור איז איינגעטיילט אין פיר חלקים, איין חלק איז ששון ושמחה, דארטן ברענגט ער דארט וואס מ'האט אים גערוידעפט, איינער האט געוואלט אריינלייגן חז ר, וואס מאכסטו דעם רבין אזוי גרויס, איינער האט געזאגט, דו האסט עס געברענגט אויף אונז די מחלוקת, דו ביסט שולדיג, אלץ ער שולדיג, אז נישט ר' נתן וואלט מיר היינט דא נישט געזעצן צוזאמען. נאר די סמך מם טוט זיינס אז די עיקר זאל זיין מחלוקת, און דאס זעהן מיר דאס איז געווען נעבעך די גאנצע מחלוקת פון יוסף מיט די ברודער, ר' נתן רעדט אויף דעם עטליכע מאל אין ליקוטי הלכות אז דאס איז די מחלוקת וואס איז דא בין הצדיקים, אלע צדיקים, מען רעדט דאך נישט וועגן גרויסע מענטשן, אלע צדיקים מכל דור ודור, אבער לאז אפ יענעם, ווילסט נישט? גיי נישט צו אים, קום נישט צו אים, מיר ווארנט מען אויכעט, אין איין ווארט, איך גלייב מיר,

ווערט אַכט, און נאָכדעם נעם רײַס, האָסט אַזויפֿיל רײַסן, ביז ס'איז שוין נישטאָ וואָס צו רײַסן. יעצט רײַס, ס'גייט שוין נישט, ס'איז שוין צעפּיצלט, אַ, אַ, כ'קען שוין נישט מער. אַז איינער האָט מיר שוין אַזוי צעפּיצלט, וואָס איז צו, וואָס, וואָס איז צו רײַסן? און פֿון דעסטוועגן זעט מען, אַז מענטשן האָבן אין זינען העצן, און דאָס, דאָס, און יעצט קומט חנוכּה, דער אור-הגנוז, וואס איז דער אור הגנוז? דער אור הגנוז האט בעל שם הקדוש געזאגט ליגט אין די תורה הקדושה, ווען א איד פאלגט דעם רבי'ן בתמימות ופשיטות, וואס איז דער רבי? וואס האט דער רבי געוואלט פון אונז? דער רבי איז אונז מחזק און ער שטארקט אונז, ביסט אראפגעפאלן, הייב זיך אויף, קענסט צוריק קומען, אם, אם, דער רבי זאגט ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן קי"ב, אם אתה מאמין שיכולין לקלקל, תאמין שיכולין לתקן, גלייבסט דאך אז ביסט אראפגעפאלן, איז גלייב דאך דער באשעפער וועט מוחל זיין טו תשובה, און נאכדעם איך טו שוין תשובה, נו וואס נאך וואס נאך נאך, אזוי ווי איך קען אויך אויפהאלטן ביז שפעט, אבער ס'איז שוין גוט שפעט. נעם אביסל מקרא, משנה, גמרא, ברוך השם מ'הייבט אן צו טועם זיין דעם טעם פון פון פון מעביר סדרה זיין יעדע וואך לערנען חומש און רשי, וויפיל מ'ווארט שוין יעדע וואך אה! און ווען איינער ווער זאגט נאך אז ער שפירט נאך א טעם אין מדרש רבה מדרש תנחומא אזא שיינע מדרש און אין משניות אין גמרא און איינער מאכט א חשבון וואס וואס איז מיט ירושלמי היינט איז דא ירושלמי שוין ברוך השם מען האט געדריקט ירושלמי מיט אזויפיל פירושים אז מען קען עס מאכן תוספתא, בויען זיך א בית, און איך לערן רמב"ם, איך לערן טור שו, איך רעד נאר איינער ווייסט אויב איינער ליגט אין דעם, דאס איז, איך דארף גארנישט, דאס איז מיין חיות, דאס איז מיין חיות, איך האב געקענט א גרויסן צדיק אין ארץ ישראל, איך האב געוואוינט בשכנות פון אים, ער האט געהייסן רבי זעליג ראובן בענגיס, ער איז געווען דער רב אין ירושלים, און גרויסע מענטש געווען און געמאכט ספרים לפלגות ראובן ער פלעגט מען זאגט אויף אים אז ער האט גענדיגט הונדערט און איין מאל שס בעיון אבער ער פלעגט מאכן אלס סיומים נאך א סיום נאך א סיום איינמאל איז געווען א סיום א באוויסטע מעשה איז דאס ער האט געמאכט א סיום און נישט לאנג דערנאך האט ער געמאכט א סיום הש"ס. און מענטשן האבן זיך געווינדערט וואס, ר'האט דאך יעצט געמאכט א סיום, ווי קען זיין אזא קורצע צייט א סיום? זאגט ער אזוי, אמת, איך לערן נאר בעיון, איך האב געלערנט זייער זייער בעיון, אבער הונדערט און איין מאל בעיון, דארף מען פארשטיין אז ער האט נישט געבאטלט די צייט, איך האב אמאל נאך געזען, איך האב נאך געקענט, איך בין געווען א יונגל אבער איך האב געוואוינט בשכנות, ער האט געהאט נאך א שיעור האט ער געמאכט. זאגט ער, געהאט א קליין גמרא'לע, אזוי ווי איר האט מיך אויפגענומען אלס רב אין ירושלים, ווי נישט האב איך דאך געמוזט גיין צו יעדן סידור קידושין, ווי נישט האב איך געמוזט גיין צו יעדן ברית, אזוי דארף דער רב פון ירושלים לאדענט מען אים איין, קען ער האבן א נאכט צוויי דריי חתונות, ער קען האבן יעדן טאג צוויי דריי ברית'ן, איז ווי נישט ביז דער חתן קומט און ביז די כלה קומט, ביז מען ס'ווערט די חופה, האט ער געהאט א מיט זיך א קליין גמרא און ער האט אלץ געלערנט און געלערנט און געלערנט, און צווישן איין ברית צום אנדערן ביז מען האט געברענגט דעם קינד האט ער אלץ געלערנט, זאגט ער, יעצט האב איך מסיים געווען דעם דעם דאס נאר פון אזוי זאגן האב איך האב איך געמאכט א סיום האט ער מסביר געווען זעט מען ווי ווייט א מענטש איז געווען א איד אויכעט א גרויסער רבי איסר זלמן מעלצער רבי אברהם רבי אהרן קאטלער'ס שווער כ'האב אים אויכעט געקענט כ'פלעג אים זעהן יעדן טאג האב איך אים געזעהן ווי איך האב געלערנט האב איך ליב געהאט צו זעהן ווי ער לערנט פאר פאר בחורים גרויסע לומדים מיט זיי געלערנט כ'האב געהאט א תענוג צו גיין און א אינגל געווען גיין קוקן

כאטש ער איז געווען מיט אים עלטער פון אים צוויי יאר, און ער האט אים געזאגט ווען ער האט זיך אויפגעהויבן שכוח און איז אוועק. אלעס האט מען פארשטאנען, ער קומט אים באזוכן אהער אהין, מען האט פארשטאנען ער איז דאך א יונגער פאר וואס קומט ער נישט צו אייך, און וואס איז דער שכוח, יעדעס מאל וואס מען האט געזעגנט שכוח. איינמאל מ'האט אים אזוי דערדריקט קוים פארוואס גייט איר? ירושלים'ער אידן זאגן דאך דעות די רבנים, נו ויהי בימי שפוט השופטים אז מ'שופט די שופטים, מיר האבן געפרעגט אמאל די צוויי קשיות, וואס גייט איר צו אים? איר האט דאך עלטער ווייל יענער איז נישט געווען אזוי פון די עדה החרדית רבי איסר זלמן מלצר, וואס גייט איר צו אים? און וואס איז דער שכוח וואס ער זאגט? זאגט כ'וועל אייך דערציילן א מעשה, איז געווען אין וואלאזשין, זיי האבן געלערנט ביידע אין וואלאזשינער ישיבה, אין וואלאזשין איז געווען געפערליכע מינים און אפיקורסים, און געמאכט ליצי ליצנות פון די גמרא, און געמאכט ליצי ליצנות פון דת, און זיי האבן אויסגעטיילט טמא'נע טרייפענע ביכער נגד דת, און זיי האבן געזוכט צו כאפן אין וואלאזשין די גוטע קעפ, די גוטע קעפ האבן זיי געזאלט נאר געווען לומדים בחור בחורים אריינגעכאפט און אוועקגענומען פון אידישן וועג רחמנא ליצלן ביז א שיינעם טאג זאגט ער אז איך האב אויכעט געכאפט א ביכל אזא בוך האב איך געכאפט און איך קוק אין דעם אריין און ס'האט מיר אוודאי אנגעהויבן צו ציען און רבי איסר זלמן מעלצער איז אלט געווען מיט צוויי יאר אינגער פון אים געווען א אינגערער בחור פון אים און ער זעהט אוי געוואלד און געשריגן וואס האסטו דא? און ער נעמט דעם קאפעליטש און קנאקט, ער האט עס נישט געוואלט אנרירן, און ער קנאקט עס אים ארויס פון די האנט, עס איז אראפגעפאלן, נאכדעם שטויסט ער עס אזוי ארויס ביז אין אויוון אריין, דארט האט געברענט א אויוון מיט מיט האלץ, און וואס טוסטו? און ער האט אים פארגעהאלטן, לסוף איז ער געווען מיט פארמאכט, ער וויל אויב וויל לאז אין א ישיבה, ווען זיי האבן געזען ענדערש אונז דארף מען נישט קיין ישיבה, ווי איידער רחמנא ליצלן צו געכאפט ווערן אין מינות אפיקורסות, געענדיגט זאגט ער דאס איך קום איך אים יעצט מכיר טובה זיין ווען איך פאלג נישט אים און ווען ער כאפט נישט ארויס פון מיר דעם טמא'נעם מינות אפיקורסות'דיג ביכל וואלט איך דאך אויכעט געכאפט געווארן אין דעם, יעצט זאג איך אים יעדעס מאל ווען איך קום קום איך אים באזוכן ווייל א דאנק אים האב איך ברוך השם מסיים געווען אזויפיל מסכתות אזויפיל מאל געלערנט ש"ס און איך זאג דעם שקויעך.